ב' חלקים משיחת ו' תשרי תשל ה. און אָט אָ דאָ איז אױכעט אױך כּאַן המקום אױכעט להעיר נאָכאַמאָל. אָט דאָס אױפֿן בילבול גדול װאָס איז אַרױס בנוגע צו גרים, און װי מע האָט געלײענט אין די סדרה לפֿני ד פֿון דעם שבת װאָס מיניה מתברכין כּולהו יומין. אז הקהל את האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך, און דערנאך ער לערנט פאר זיי דער מלך, איז זאל מען דארפן מכריז זיין גלוי לעין כל, אז גרים זאלן זיך ניט שרעקן און חס ושלום קיינער טשעפעט זיך ניט מיט זיי, ואדרבה ער איז חביב לפני הקדוש ברוך הוא מיטן גאנצן שטורעם, ביז ווי דער רמב ם שרייבט אין די תשובה שלו, אז א סתם א איד איז בן אברהם יצחק ויעקב, און א גר איז בנו של מי שאמר והיה העולם, און אט אט די וואס ווילען מאכען א חילוק צווישען א אידען און א גר וואס ער איז אויכעט א איד לכל עניניו, איז ניט דאס זאגען זיי מיט א תורה, ניט דאס האט א אחיזה. אין תורת אמת, ניט דאס האט אן אחיזה אין תורת חיים אין הוראה בחיים, דאס איז גערעדט מן השפה ולחוץ און ס'איז דברים שאין בהם ממש, און ס'וועט נישט פועל זיין קיינע פעולות און במילא איז דערויף ניטא חס ושלום אז מ'איז איינעם מאנה את הגר, בשם פון תורה, בשם פון שולחן ערוך, בשם פון הלכה, בשם פון אידישקייט, בשם פון מענטשליכקייט. און ווי כאמור אינעם שבת דאס איז נוגע, אז גרך אשר בשעריך איז נוגע צו דעם גאנצן מעמד ומצב פון דעם הקהל, וואס דאס איז דרך אגב וואס מ'קען זאגן אז דאס איז דער מקור פון דער רמב ם, דער רמב ם איז מדייק אין הלכות הקהל אז אויב ס'איז געווען א גר וואס ער קען ניט קיין לשון קודש, ניט נאָר ער קען ניט רעדן אויף לשון-קודש, נאָר ער פֿאַרשטייט גאָר ניט קיין לשון-קודש. איז אף-על-פּי-כן דאַרף ער אויכעט זײַן בײַם מעמד דהקהל, כאָטש אַפֿילו אין פּסוק שטייט למען ישמעו, און מע לערנט אָפּ פֿון למען ישמעו אַז דער וואָס קאָן ניט הערן, אַז ער האָט ניט קיין חוש-השמיעה, קומט ער ניט צו הקהל. אַ גר, וואָס ער האָט ע אוזניים, און קען הערן אלע לשונות, און דעם לשון קען ער ניט הערן, איז אף על פי כן דארף ער זיין ביים מעמד הקהל וואס דאס איז בכללות דער חילוק, ווי אין תורה איז דא צוויי לשונות, גרך אשר במחניך און גרך אשר בשעריך, וואס איז דער חילוק בפשטות, דער גרך אשר במחניך הייסט ער אז ער איז שוין אין מחנה. גרך אשר בשעריך איז דער פירוש אז ער שטייט נאך ביים שער, ער האט זיך ערשט מגייר געווען. ביי הקהל שטייט גרך אשר בשעריך ער האט זיך ערשט מגייר געווען, ער האט זיך ערשט מגייר געווען קען ער נאך נישט די אידישע שפראך. און אף על פי כן זאגט מען אז בשעת ס'איז דא איין מאל אין זיבן יאר וואס מ'לערנט תורה ווי דער רמב ם זאגט אז דאס איז כשומע מפי הגבורה, און דאס לייענט א מלך בישראל. און וואס איז דא די סכנה אז דער גר וועט נישט זיין דערביי, און סיי ווי סיי פארשטייט ער נישט קיין לשון קודש, דארף ער פארנעמען אן ארט און מען שטופט זיך, ס'איז געווען כל ישראל און זענען געשטאנען אין דער עזרה. זאגט חומש אליין, תורה שבכתב, פאר א בן חמש למקרא, אז דער משה רבינו האט אנגעזאגט אז ס'דארף זיין הקהל דארף זיין אנשים און נשים און טף און גרך אשר בשעריך, און אט דעמאלט וועט זיין ביי אלעמען דער ענין פון ישמעו וילמדו ויראו ולעשות מיט די אלע פרטים וואס איז דא אין הקהל. על אחת כמה וכמה אז חס ושלום ניט מען וויל זיי טשעפען ניט מען קען זיי טשעפען, און דער אייבערשטער איז צוזאמען מיט זיי און צוזאמען מיט יעדער אידן און אלע אידן, און פון דעם הקהל ווי מען לערנט ווי מען לייענט דאס בתורה און מען לערנט דאס מיט פירוש רשי מיט די פרטים שבדבר און ווי גערעדט פריער בארוכה ס'איז א דבר פלא אז די מצוות וואס משה רבינו האט געזאגט בשעת ס'איז געווען היום מלאו ימיו ושנותיו און זאגט נסתמו מעיינות החכמה וכו' וכו'. אבער בפשטות איז דאך ווי גערעדט בארוכה שבת אז זינט ער איז געבארן געווארן איז געווען כשנולד ותרא ותרא אותו כי ותרא אותו כי טוב ונתמלא הבית כולו אורה און דערנאך איז ער געגאנגען לויט דעם ציווי פון מעלין בקודש איז דאך פארשטאנדיג אז יעדער טאג איז ביי משה רבינו צוגעקומען אין דעם טוב פון משה ווען איז געווען דער תכלית השלימות פון משה, איז היום מלאו ימי ושנותי, וואס מלאו איז דער ענין פון מלאים, וואס דאס איז כלי שרת מקדשים כשהם מלאים מיט צוזאמען מיט שלימות וכו' וכו', תכלית השלימות פון משה איז געווען דעמאלט, על דרך ווי ער זאגט אין אגרת הקודש, אז בעת אין טאג פון הסתלקות איז אטא דעמאלט כל מעשיו כל פעולותיו אשר פעל כל משך ימי חייו איז אטא דעמאלט שטייט עס בגלוי ביי יעדער אידן על אחת כמה וכמה ביי משה רעיא מהימנא, און אטא דעמאלט וועלכע מצוה זאגט ער אין דעם מעמד ומצב נאך דערוף ווי ער זאגט היום מלאו ימי ושנותי זאגט ער על דרך זה דארף זיין מלאו ביי דעם הקהל פון אידן דארף זיין א תכלית השלימות אין זייער מלאו וואס דאס איז דער הקהל אנשים ונשים וטף וגרך אשר בשעריך ווי גערעדט פריער בארוכה אז דא איז דא דער איינציגער ארט וואס מען נעמט אריין טף ווי דער מנחת חינוך זאגט א תינוק בן יומו און דערנאך זאגט מען גרך אשר בשעריך אויכעט און א צווייטן ענין דעם ענין וואס כל אחד מישראל כתבו לכם את השירה הזאת די צווייטע מצוה פון שרייבן א ספר תורה יעדער אף על פי וואס אביו האט איהם געלאזן א ספר תורה. דערנאך קומט צו גיין דער ראש און זאגט אז בימינו אלו איז מצוה אז מען זאל האבן ספרים, ווארום די תכלית פון א ספר תורה לערנט דער ראש איז געווען דער ענין וואס ער זאל וויסן די הלכות, איז איצטער דארף מען האבן אז זאל זיין אין א הויז ספרים, וואס דאס איז פארבונדן מיט מבצע מלא ספרים.

קיינע עניינים פון איין אזהרה על אחת כמה וכמה ניט פון ל ו אזהרות, ווארום מען טשעפעט ניט קיין גרים, און די גרים ווי גערעדט פריער בארוכה וואס ער זאגט אין מדרש רות א פלא און מפרשים מאטערן זיך דארטן אז מען האט געזאגט זאל זיין משכורתך כפולה דערפאר וואס אשר באת לחסות תחת כנפיו זאגט ער אין מדרש משכורתך כפולה דא אשר באת לחסות תחת כנפיו, דערפאר דאס איז ניט א תואר צו וועמען דער דער איז צו דעם צו וועמען זי האט זיך מגייר געווען, אשר באת לחסות תחת כנפיו דאס איז א טעם פארוואס האט זי דעם שכר מצד דעם ענין אליין וואס באת לחסות תחת כנפיו מצד דעם ענין מצד דעם ענין וואס ער האט זיך מגייר געווען ווי דער רמב ם זאגט אין תשובה

ובקרוב ממש זאלן זוכה זיין צו ועבדי דוד מלך עליהם לעולם, וואס דעמאלט וועט זיין דער שבת שבות יעקב און דער כסית כל חטאתם סלה, אז מ'וועט מקיים זיין די מצות שמיטה מן התורה בכל הפרטים, וועט מען האבן אויכעט דערנאך די מצות הקהל מיט ליינען מפי הגבורה על ידי דוד מלכא משיחא.